אמאל פלעגט די מאמע פארפאלן ווערן אויף א לאנגער צייט, זיך אויספוצנדיג פריער, אנקוקנדיג זיך גוט אין דעם שפיגעלע, און איבערגעלאזן די קיך הפקר. א פנים אז דער מאמע'ן איז אין זינען געלעגן חתונה צו האבן, און איז אלץ באשעפטיגט געווען מיט דעם חתן. איינמאל אנטקעגן אוונט איז געקומען עפעס א מענטש, און פארנומען פון דער קיך דער מאמע'ס זאכן. די מאַמע האָט געדאַנקט דער באַלעבאָסטע פֿאַר דעם זאַלץ און ברויט, אַראָפּגענומען מיט מזל איר נאַקעט טעכטערל פֿון אויוון און איז מיט מיט איר אַרויסגעגאַנגען. זי פֿירט דאָס טעכטערל און פֿירט, ביז זי פֿאַרפֿירט עס ערגעץ אין אַ געסל. זעצט זיך דאָ אַנידער און וואַרט. ייִדן וועלן רחמנות האָבן. אַזוי האָט די מאַמע געזאָגט און איז פֿאַרשוווּנדן געוואָרן.

איך בין דער מאמעס די מאמע מיך געהייסן דא זיצן שטיל מען טאר ניט שרייען א קאטשערע א לאפעטע קומען און שלאגן אזוי איז זי שלימזלדיקע נעבעך געזעסן העט שפעט אויף דער נאכט ביז עפעס א אידענע האט זי פארנארט מיט גוטע רייד און אוועקגעפירט צו זיך אהיים ערגעץ אויף די פיסקעס אין א קליין שטיבעלע אויף הינערשע פיסלעך בײַ דער ייִדענע האָט זי זיך אויפֿגעהאַלטן אַ היפּשע צײַט און בײַ איר קיין האָניק נישט געלעקט. די ייִדענע האָט זיך אין איר אַרויסגעגעבן פֿאַר אַ מומע און איר געהייסן זי אַזוי רופֿן. די דאָזיקע מומע איז געווען אַ סעדעכע, וואָס איז געשטאַנען אין מאַרק מיט קאַרטאָפֿלעס, הייסע באַבקעס, כּל-נדרי-באַרלעך און ארץ-ישׂראל-עפּעלעך. גאַנץ פֿרי איז דער שטייגער אירער געווען אַוועקצוגיין אין מאַרק אַרײַן. דאָס האָרבאַטע מיידעלע איז איבערגעבליבן מיט אַ טעכטערל אין שטוב און געוויגט איר קינד. אויך געהאָלפֿן אין דער באַלעבאַטישקייט, ווי אַ שטייגער, קלייבן אויף דער גאַס דאַרע שפּענדלעך אויף אונטערהייצן, קריכן אונטערן פּעקעליק נאָך אייער, וועלכע די הינער האָבן געלייגט, אויסגעשקראָבן אַ טעפּל פֿאַרטריקנטע קאַשע,

דערפון האט זי זיך דערנערט אליין און נאך געגעבן דער מומען אירער זומער פארנאכט, איינמאל בשעת ארומגייענדיק אין די הייזער אויף איר שטייגער אין איין גראב העמדל מיט א האלב קליידל האט זי זיך פארשלאגן גאנץ ווייט

ער טוט זי באַלד טאַקע אַ כאַפּ, װאַרפֿט זי אין אַ בײַדל אַרײַן און פֿאָרט מיט איר אַװעק. פֿון יענער צײַט אָן העט בלאָנקעט דאָס האָרבאַטע מײדל נעבעך זיך אַרום מיט דער כאַליאַסטרע-בױד אָרעמלײַט, װאָס האָבן פֿון איר הױקע געמאַכט אַ פּרנסה. דער שטײגער איז זײערער געװען, קומענדיק ערגעץ אין אַ שטאָט, אַנידערצוזעצן זי נאַקעט און באָרװעס אױף דער גאַס, װוּ מענטשן גײען, און זי האָט בעדאַרפֿט כליפּען,

זי האָט מיר דערציילט, ווי איינמאָל ווינטער, אין אַ שטאַרקן פֿראָסט, האָט מען זי בײַ נאַכט אַזוי אַרויסגעוואָרפֿן אויף דער גאַס. דער פֿראָסט האָט זי אַ נעם געטאָן און געמאַכט פֿון איר אַ בייגל, געצופּט, געטשיפּעט דאָס לײַב ווי מיט קאַלטע שפּילקעס. עס האָט איר זיך גערירט דער שאַרבן אויף דעם מוח, טונקל און ליכטיק עפּעס ביידע מיט אַ מאָל איז איר געוואָרן אין די אויגן, אָט-אָט עקט זיך דאָס לעבן! זי קאָן שױן מער ניט אױסהאַלטן און הײבט זיך אָן בעטן אין שטוב אַרײַן מיט אַ ביטער געװײן. זי ציטערט, בעט רחמים, עפֿנט, מומע, עפֿנט, פֿעטער! אַזױ האָט זי איטלעכן פֿון דער כאַליאַסטרע גערופֿן. זי שרײַט, פֿעטער, איך װעל װײַטער דאָרט פֿאַר מענטשן גוט שרײַען, זי וויינט, מומעניו, איך וועל שוין דארט גוט וויינען! זי בעט, געוואלד, איך וועל שוין ווייטער גוט בעטן, נאר שריי צו דער וואנט, נישטא קיין ענטפער. זי בלייבט ליגן שטיל, פילט נישט קיין קעלט, קיין פיין, עס באפאלט זי עפעס א זיסער שלאף, עס דאכט זיך איר, מען האלט זי, גלעט זי, עפעס גוט, ווארים, מחיה, און מען האט זי א טויטע אוועקגעטראגן פון ארט.

אמאל פלעגט זי טאקע כאפן א שמיץ מיט דער בייטש פון שמייסער אויף דער קעלנע, נאר זי פלעגט עס נעבעך אראפשלינגען. שאַ, קיטש און געטאן טאקע אירס, ווייל זי האט זייער גוט געוואוסט אז א בייטש איז א גארנישט אקעגן דעם וואס זי וועט שפעטער כאפן, אויב חלילה זי קומט צוריק אין בויד מיט ליידיגע הענט. וואס זי נעבעך איז אין די יונגע יארן צרות אויסגעשטאנען, לאזט זיך גארנישט ארויסזאגן.

י ז. פישקע'ס דערציילונג האט אנגעמאכט א שטארקע מרה שחורה אויף אלטער'ן און מיר. אלטער האט מיט דער האנט געריבן דעם שטערן ווי ס'האט אים עפעס געביסן, און אלץ געמאכט פאר זיך, עט, עט. הערט איר רב אלטער, רוף איך מיר אן מיט א שמייכעלע, אה, פישקע, כ'לעבן, איז טאקע פארליאפעט אין דער הארבאטער מיידל, ס'איז כ'לעבן עפעס נישט גלאט. למאי זאל איך לייקענען האט פישקע געזאגט, איך האב זי טאקע אנגעהויבן שטארק ליב צו האבן אין הארצן פאר גרויס רחמנות, עס האט מיר עפעס צו איר געצויגן, מיר צוגעקומען לעבן פון זיצן אמאל מיט איר אינאיינעם, וואס? גארנישט, גלאט אזוי זיך שמועסן אדער שווייגנדיג אנקוקן זיך איינער דעם אנדערן. דאָס גוטסקײט איז איר געלעגן אױפֿן פּנים. דאָס קוקן אירס אױף מיר איז געװען טאַקע נאָר װי אַ געטרײַע שװעסטער קוקט אױף איר אומגליקלעכן ברודער בשעת אים איז נעבעך שלעכט, שטאַרק נישט גוט. און אַז נעמענדיק צום האַרצן מײַנע צרות האָט זיך איר געשטעלט טרערן אין ד'אױגן. איז מיר געװאָרן עפּעס גוט, װאַרים, מחיה אין אַלע גלידער. עפּעס האָט מיר זיך געדאַכט, געדאַכט, איך װײס אַלײן ניט װאָס. עפעס האט מיך אינעווייניג געבריט געגלעט ביי די נשמה. פישקע דו ביסט נישט מער אליין אין דער וועלט, ביסט נישט מער עלנט ווי א שטיין. און עס באנעצן מיר זיך די אויגן פון הייסע טראפן טרערן. מיין ווייב, א וואונדער כ'לעבן, האט מיך שוין עפעס ניט אזוי געהארט, עפעס איז מיך שוין נישט אזוי שטארק אנגעגאנגען, ווי זי מאכט חן מיט דעם ממזר. געקרימט דערויף האב איך מיך נאך טאקע, אבער דאס קרימען זיך האט שוין ניט געהאט דעם טעם ווי פריער. אז מיר פלעגט אמאל ארויפקומען אויפן געדאנק אזוי, דו ווילסט פישקע דיין ווייב זאל א זאג טאן, אצינד איז שוין גענוג זיך ארומגעשלעפט, קום לאמיר זיך באזעצן אין א שטאט, פלעג איך זוכן ווי מיר אויסצודרייען, ניט געבן קיין גלייכן ענטפער און זיך פארטראכטן דערביי אין איר, ווער וועט זיין מיט איר מיט דער הארבאטער נעבעך? נאר הערט אבער א מעשה. אַז איך בין געװאָרן אין האַרצן צו מײַן װײַב קילער, שױן ניט געצאַפּלט נאָך איר אַזױ װי פֿריִער, איז זי דאַך זיך געװאָרן צו מיר הײסער. עס פֿלעגט אױף מיר אַמאָל אָנקומען אַ שעה, װאָס זי איז געװען צו מיר גוט װײך װי אַ טײג און האָט זיך געהאַנגען מיר פּשוט אױפֿן האַלדז. נאָר דערפֿאַר שפּעטער פֿלעגט עס מיר באָקעם אױספֿאַלן. זי פלעגט מיר טוען אין דער גאַל אַריין, מיך פּלאָגן, פּייניקן, נאָך טויזנט מאָל ערגער ווי פריער. אַזוי, אַז דאָס לעבן איז מיר נישט ניחא געווען און איך האָב מיר געוואונטשן דעם טויט. איך האָב פון איר געהאַט טאַקע, ווי מען זאָגט, קאַלט און וואַרים. איך האָב גאָרנישט געקענט פאַרשטיין, וואָס איז אין איר געשען.

אַז איך דערמאָן מיך אין אים, הײבט אַצינד נאָך אָן מיר דאָס גאַנצע לײַב צו בײַסן און איך מוז מיך קראַצן. אין גאַנצן האָט דער הקדש אױסגעזען װי אַ שטאַרק אַלטע קרעטשמע, אַ חורבֿה מיט אױסגעקרימטע, נישט קײן גלײַכע װענט, מיט עפּעס אַ דעכל משטײנס געזאָגט װי אַ צעקנײטשט קאַפּעלישל, פֿאַרריסן פֿון פֿאָרנט און נידעריק אָנגעבױגן פֿון הינטן כּמעט װי ביז דער ערד. מען האט באשיינפערלעך געזען אז דער הקדש נעבעך חלש'ט וויל איינפאלן און ליגן ווי א בארג מיסט אויף דער ערד. נאר דער עולם אין שטעטל האט אים אפגעשריגן, אונטערגעשפארט מיט דרענגלעך און אים איינגעבעטן צו האלטן זיך אויף ווייטער ביז הונדערט און צוואַנציק יאר. דורך קלאמפערשט עפעס א טויער איז מען אריינגעפארן אין א גרויס הויז מיט צעשאטענע לעכערדיגע ווענט, דורך וועלכע עס האט זיך אריינגעגנבעט א שטיקל שיין.

אין דער לינקער זײַט הױז האָט זיך געעפֿנט מיט אַ בײזער אַ פֿאַרשמאַלצעװאַטע טיר אין אַ שטוב אַרײַן מיט קלײנע, שמאָלע, נישט גוט צוגעשטאַנענע פֿענצטער, און אַ טײל שױבן זענען אױסגעשלאָגן און פֿאַרקלעפּט מיט צוקער-פּאַפּיר, אָדער פֿאַרשטעקט מיט אַ שמאַטע. א טייל זענען שטארק שמוציג אין די ווינקלען באדעקט דיק מיט שימל, און ווידער א טייל זענען פאר אלטקייט אריבערגעצויגן מיט געל גרינע משונה גלאנצעדיגע קאלירן, און דער גלאנץ שטעכט עפעס די אויגן, גלייך ווי א קריץ אויף גלאז גרילצט ווילד אין די אויערן. ארום די אפגעשלאגענע ווענט און לעבן א גרויסן אויוון ציען זיך לאנגע בענק פון ברעטער וואס ליגן אויף קלעצלעך און שטיקער האלץ, העכער אביסל איבער די בענק שטעקן אין די ווענט גרויסע און קליינע פלעקלעך. פון דער שווארצער סטעלע הענגען אראפ שטריקלעך מיט פעטלעס אין וועלכע עס האלט זיך ביי די ביידע עקן א לאנגער שטאנג. די פלעקלעך מיט דעם שטאנג זענען פארהאנגען מיט פארדריפעטע קאפטענס און קליידלעך, מיט אלערליי חפצים און טארבעס פון ארעמעלייט וואס קומען צו פארן אין ביידלעך אדער קומען זיך צו שלעפן צו פוס און שטייען דארט איין יונג און אלט

א פארשטעלטער בער מיט אן איבערגעקערטן פעלץ אין שמחת תורה, א סארווער, אן אנשטעלן מאכער, א ווערטל זאגער אויף אלע חתונות און ברית'ן, האט ער נאך א פרנסה דערצו, צו מאכן חלב'דיגע ליכטלעך. די אלע בעלי בתים און בתי מדרשים ציען ביי אים ליכט אין הויז פון הקדש און עס ווערט דענסמאלס א געשטאנק אן עיפוש ווייט ארום און ארום. אז אונזער כאליאסטרע איז אנגעקומען אהין אין הקדש איז ער געווען אנגעזעצט גענוג מיט אורחים. דער הקדש מאן האט זיי געטריבן, גענוג געזעסן, פארט אייך געזונטערהייט שוין ערגעץ אנדערש. נאר אזוי ווי ס'איז געווען דאנערשטאג האבן זיי געהאט אן אויסרייד זיך אפצובעטן פארבלייבן דא ביז נאך שבת. די ערד, די בענק און דער אויוון זענען ביינאכט באלאגערט געווען מיט מענטשן. מען האט זיך געשטופט, געקוועטשט, געקריגט און געשאלטן פאר א שטיקל ארט. קאניצע און פיעשע האבן שטארק געארבעט, איינער דעם אנדערן ארויסגעוויזן די שטארקע שנאה און די גבורה זייערע מיט די הענט. אין דער גרױסער מהומה, נישט דאָ געדאַכט, האָט געקרעכצט אין אַ װינקעלע אַ קראַנקער אַלטער ייִד, װעלכן מען האָט נעכטן אױף קוראַציע אַהערגעבראַכט, און אַ פּיצל קינד, װעלכן מען האָט אין דער שטופּעניש צוגעקלעמט אַ פֿיסל, האָט געקװיטשעט, געמאַכט לעכער אין קאָפּ שרײַענדיק. ערשט שפּעטער, אַז די בײזע מהומה האָט זיך איבערגענומען, האָב איך מיר ערשט אָפּגעזוכט ערגעץ אַ װינקל און זיך געלײגט, װי עס איז אױסצורוען אַ ביסל. נאָר קױם האָב איך מיר געלײגט, זענען מיר באַפֿאַלן גאַנצע חײלות פּרײַסן, װאָנצן, פֿלײ װי בערן און האָבן מיך געװאָלט לעבעדיקערהײט אױפֿעסן. דאָס לײב הײבט מיר נאָך אַצינד אָנעט צו בײַסן און מוז מיר געשמאַק קראַצן, נאָר בײַם דערמאָנען זיך אין די דאָזיקע מלאכי-חבֿלה, אז איך האב א קוק געטון אז מיט פרייסן מלחמה צו האלטן איז שווערליך, א פרייס איז א באשעפעניש וואס קריכט און זיין שותף די וואנץ שטינקט, האב איך זיי מוחל געווען מיין שטיקל פלאץ, לאזן זיי מיט אים זיך ווארגן, בין ארויס אין הויז דארט ווי ס'איז צוברענגען די נאכט. אינדערויסן איז געווען שרעקליך פינסטער, א קאלטער שטארקער ווינט האט געשטורעמט, געהיילט ווי די הונגעריגע וועלף,

וואו נעמט מען מיין באד? דארט איז דאך פשוט א גן עדן, ווארים, א דערקוויקעניש, ווי גליקליך בין איך אינעם דאזיגן גן עדן דארט אמאל געווען. וואס האט מיר געפעלט? וואס איז מיר דארט אפגעגאנגען? מיר איז געווען אזוי גוט, אזוי וואויל. האט דער רוח באדארפט אנטראגן מיין ווייב, איך זאל דורך איר פארטריבן ווערן פון גן עדן און ארומוואגלען זיך אין דער וועלט. אויף צרות נאר זענען די ווייבער דא, טאקע נאר אויף צרות. וואס טויגן זיי? וואס האט מען פון זיי? קיין גוטס כ'לעבן קומט פון זיי נישט ארויס. באלד אבער דערמאן איך מיך אין דעם הארבאטע מיידל און פאר מיר אליין זיך געשעמט. ס'טייטש,

זינדיג נישט מיט דיינע רייד, ווייבער גיבן עפעס צו א שטיק געזונט אין לעבן, ווייבער קענען גליקליך מאכן און פון גיהנם אפילו מאכן א גן עדן. פון אזעלכע זיסע געדאנקען האב איך פארגעסן אין אלע מיינע צרות. דאס ווינקעלע ווי איך האב מיך צוגעשפארט איז עפעס גאר גוט מחיה. מיר איז שוין מער ניט קאלט. איך הייב אנעט ליינען קריאת שמע מיט געפיל, די אויגן קלעפן מיר זיך און ווער באלד אנדרימלט. פּלוצעם אָבער האָט מיך אויפֿגעוועקט עפּעס אַ שרעקלעך געשריי. קוקט נאָר אָן דעם נפֿש! האָט עמעצער געשריגן לעבן דער טיר פֿון שטוב און דערלאַנגט פֿון דאָרט אַ וואָרף מיט דעם גאַנצן כּוח אין הויז אַרײַן עפּעס אַ שווערע זאַך, וואָס איז ווי אַ שטיין געפֿאַלן אויף דער ערד מיט אַ שטאַרקן קלאַפּ. קוקט נאָר אָן די מצוצה! אויך מיר אַ מענטש! אַ קאַטאָוועס די גראַפֿיניע פּאָטאָצקי! און אין הויז ביסטו קראנק צו ליגן, פארפאטשקעטע גראפיניע? איך האב באלד אין דעם קול דערקענט דעם ממזר, א קרענק אים אין די בייני אריין. ער האט נאך אביסל געשריגן, געזידלט, אויסגעווארפן מיט דער גראפיניע פאטאצקע, דערביי אויסגעשפיגן און פארמאכט דערנאך די טיר מיט א שטארקן קלאפ.

פינסטער איז מיר אין די אויגן און דער קאָפּ דרייט זיך מיר אַזוי ווי פון דער ערשטער פּאַרע אויף דער אויבערשטער באַנק. מיין האַרבאַטע מיידל, זי נעבעך, ליגט עס אויפן רוקן טויט אויסגעשטרעקט פון שטאַרקן שליידער וואָס דער ממזר האָט מיט איר געטאָן. איך נעם מינטערן מיט אַלע כוחות די האַרבאַטע נעבעך און אַז גאָט האָט געהאָלפן זי האָט זיך אָנגעהויבן צו רירן האָב איך זי אַ כאַפּ געטאָן אויף די הענט עפּעס נישט מיט קיין מענטשליכער כח ווי בשעת מען ראַטעוועט אין אַ גלופּסקער גרויסער שריפה. און כ'בין מיט איר גיך אַװעק אַהין אין מײַן װינקעלע. איך װאָלט געמעגט שװערן, אַז דענסטמאָל בין איך געגאַנגען גאָר גלײַך, װי אַלע מענטשן, און האָב אַפֿילו קײן הינק נישט געטאָן. זי האָט פּאַמעלעך, פּאַמעלעך אױפֿגעעפֿנט אײן אױג נאָך דעם אַנדערן און אַ שטילן זיפֿץ געטאָן. איך האָב פֿאַר שׂימחה געמײנט, אַז די װעלט איז מײַנע. ס'איז מיר געווען צו מוט טאקע נאר ווי דעם בעטלער אין די געשריבענע מעשיות וואס ווערט פלוצונג פון דער העלער הויט מגולגל אין א טייערן פאלאץ, זיצט זיך דארט אנגעלענט אויף דעם גוטן הסב־בעט אינאיינעם מיט א בת מלכה און טוט זיך וואויל. איך האב געשווינד אראפגעווארפן פון מיר מיין קאפאטע און איינגעוויקלט דערמיט מיין בת מלכה וואס האט געציטערט פאר קעלט. אוי! האָט מײַן האָרבאַטע נעבעך אַ זיפֿץ געטאָן, אױסגעריבן די אױגן און געקוקט עפּעס גלײַך װי זי האָט זיך אַרומגעקוקט אױף װאָס פֿאַר אַ װעלט זי איז. װאָס קוקסטו עפּעס אַזױ? טו איך אַ פֿרעג. איך בין פֿישקע! געדאַנקט און געלױבט איז גאָט װאָס דו לעבסט! אָך און װעה איז מיר! זאָגט זי מיט אַ זיפֿץ טיף פֿון האַרצן, װאָס טױג מיר װאָס איך לעב? אײדער אַזאַ לעבן איז שױן בעסער דער טױט,

אַז איך בין אויפֿגעשטאַנען אויף מאָרגן גאַנץ פֿרי, האָב איך געזען, מײַן האָרבאַטע ליגט אין ווינקעלע אײַנגענורעט אין מײַן קאַפּאָטע און שלאָפֿט ווי אַ פֿייגעלע. דאָס פּנים אירס איז געווען בלייך און האָט אויסגעזען עפּעס אַזוי גוט, אַזוי רחמנותדיק גוט. די ליפּן האָבן צווויילן געציטערט און זיך אויסגעצויגן עפּעס מיט אַ געבעט. עפּעס בעט זי, נעבעך רחמים, פּײַניקט מיך נישט! װאָס האָב איך אײַך געטאָן? װאָס האָט איר צו מיר? פֿאַרװיסט מיר נישט דאָס לעבן! װאָס האָב איך אײַך געטאָן? װאָס האָב איך אײַך געטאָן? און דאָס בעטן אירס רײַסט אױס אַ שטיק האַרץ. עס האָט מיר זיך געשטעלט טרערן אין די אױגן, און איך האָב געװײנט. דער ערשטער וואס איז אינדערפרי אין הויז אריינגעגאנגען איז געווען דער ממזר א קרענק אים אין די ביינער אריין, ער האט מיט זיינע גנבישע אייגעלעך א קוק געטון אויף מיר, אויף דער הארבאטער, און איז מיט א שטעכעדיגן געלעכטערל אוועק צוריק אין שטוב אריין. י ח פישקע איז פּלוצעם געבליבן שטיל און האָט אַוועקגעקערט דאָס פּנים, גלייך ווי ער האָט זיך געשעמט. וואָס מיין אַלטער האָט אים נישט געבעטן ווייטער צו דערציילן, האָט אַלץ נישט געהאָלפן. עט, כ'לעבן! האָט פישקע געמאַכט, איז רויט געוואָרן, זיך געמיניעט און נישט געעפנט קיין מויל. פישקע, ווי עס האָט אויסגעזען, האָט לסוף זיך אַליין פאַרשעמט פון זיין אייגענע רייד. פריער, אַז עס האָט אים דערשט אַ ברי געטאָן, האָט ער זיך צעפלאַקערט, צערעדט ווי איינער פון דער היץ. ער האט גערעדט מיט פייער און אויסגעגאסן זיין גאנצע הארץ אין אזעלכע ווערטער וואס זענען גארנישט געווען פאר פישקע'ס מח. די דאזיגע ווערטער האבן זיך אים געגאסן אליין. עס האט אין אים זיך צערעדט די נשמה. ער האט בשעת מעשה פארגעסן אלצדינג וואס ארום טוט זיך. גערעדט, גערעדט, נישט צו הערן כמעט אליין וואס ער רעדט. ביז ער האָט פּלוצעם זיך אַ כאַפּ געטאָן, עפּעס װי אַלײן זיך צוגעהערט צו זײַנע רײד, זיך עפּעס געװוּנדערט, װי קומט אַזױנס צו אים? און איז שטאַרק פֿאַרשעמט געװאָרן. בײַ װעלכן פֿון אונדז מאַכט זיך ניט כאָטש אײן מאָל אין לעבן אַזאַ ליכטיקע, גוטע שעה, װאָס דענסטמאָלט עפֿנט זיך אַ מױל און רײנע, אמתע, מענטשלעכע געפֿילן גיסן זיך אים אַרױס, װי אַ שטראָם הײסע, זודיקע גאַזן פֿון אַ פֿײַערשפּײַענדיקן באַרג? אויף בלעם'ס אייזל אפילו איז אויך אנגעקומען א שעה, אין וועלכן עס האט פון דער העלער הויט אים זיך געעפנט דאס מויל און האט געהאלטן א שיינע רעדע. ווער שמועסט די בעלי דרשנ'ס להבדיל, מאכט זיך פיל מאל אז אזעלכע וואס מילא גערעדט געווענדליך פלוידערט תמיד אוועק נארישקייטן.

טרעפט זיך אמאל אז פלוצלונג טוט עס מיט אים א טראג, ער צעיאגט זיך אין דעם מוסף מיט א ברען און ווארפט ארויס א יקום פורקענדל, א תכנת שבת'ל מיטן קנאק. טרעט די גוטע שעה אפ, בלייבט דער אייזל ווייטער טאקע אן אייזל, דער בעל דרשן להבדיל ווייטער א פלוידער זאק, און דער חזן מישטיינס געזאגט ווייטער א קאטשאן. נישט דאָס בין איך אױסן. צװײ ייִדן-דרײער האָב איך געקענט אין אַ ייִדישן דרוק, װאָס די גאַנצע אַרבעט זײער איז באַשטאַנען דערינען, טאָג װי נאַכט, צו דרײען דאָס ראָד פֿון דער מאַשינע, שטײענדיק בײַ איר אין דער זײַט אײנער דעם אַנדערן, נאָר אַזױ װי די אָנגעמאָלטע גולמס.

שפעטער א וויילע אז דער ברען האט נאכגעלאזט, האבן זיי פארוואונדערט איינער דעם אנדערן אנגעקוקט מיט א פאר גלעזערנע אויגן אויסגעשפיגן, פארדרייט די קעפ, איטליכער אין זיין זייט, געדרייט ווי געווענדליך, און ווייטער א פנים געהאט ווי די ליימענע גולמס. איך קוק אויף פישקען וואס איז געבליבן אן לשון און זוך ביי מיר מיטל ווי אים בארעדעוודיגן צו מאכן. פלוצים פאלט מיר איין ר' לייב שרה'ס גולם, ווי ער טוט זיך א שטעל אויף, נאכדעם אז ר' לייב רוקט אים אריין הינטן דעם שם המפורש, כאפט זיך און טוט אלצדינג וואס מען הייסט. זייער שיין טראכט איך מיר ברוך הבא. נאר אנשטאט דעם וואס ביי יענעם גולם עליו השלום האט געווירקט אין זיינע צייטן, וועט היינט ביי מיין גולם אים צו לאנגע יאר ווירקן פשוט דאס מיידל. איך הייב אן פישקען אנצוגעבן פארע, צו דערווארעמען אים מיט א שמועס וועגן זיין הארבאטע מיידל,

איטליכע פון די שיינע עלטערן האט ווייטער חתונה. איך בין געבליבן ווי דערווארגן אין דער מיט פון שמועס. אלטער מיינער זעה איך איז צוקאכט אויס מענטש. עס טוט מיר באלד טאקע א קלאפ אין הארצן. איי האב איך עס באגאנגען א מיעסן פעלער, זיך ארויסצוכאפן פאר אלטער מיט אזעלכע ווערטער וואס זענען צוגעפאסט צו אים און האבן אים געשטאכן אין דער זיבעטער ריפ. עס טוט מיר שרעקליך באנג, איך שטראף מיך אין הארצן און זאג מיר אליין מוסר, געוואלד, מענדל, מענדל, שוין צייט קומען צום שכל, נישט ארויסצוזאגן יענעם דעם אמת ווי א יונגל, ביסט דאך ברוך השם שוין א איד מיט א גרויסע בארד, שוין צייט זיין א מענטש, פארשטיין וואס זיך איז נוצליך און גוט. איי דיין צונג, דיין צונג. איך האב מיר אין הארצן א נדר געגעבן ווייטער מיך צו היטן מיט א ווארט, הערן, זען און שווייגן. די גוטע מידה פון אלע קלוגע פיינע לייט וואס איז נויטיג אין לעבן. איטליכן וועל איך נאר לויבן, באליבט צו מאכן זיך דערמיט ביין עולם. עס האט זיך מיר פארגעשטעלט גאנצע מחנות אונזערע גוטע מענטשעלעך, פעטערס מיט שיינענדיגע פענימלעך, זיי דרייען זיך אהין און אהער, חבר מיט דעם, מיט יענעם, טאנצן אויף אלע חתונות, האבן שטענדיג נאר הנאה קושן זיך מיט איטליכן וואס ער איז פון נעבן צעגעען פשוט פאר פרייד, רעדנדיג מיט יענעם פון זיין גליק, ווינטשעווען אים צו מיט טרערן אין די אויגן און מיט א זיס שמייכעלע אויף די ליפעלעך.

פון היינט אן בין איך אויך א פעטער. עפעס האט מיר דער נאמען פעטער אנגעהויבן צו געפעלן אזוי, אז עטליכע מאל האב איך עס פאר מיר איבערגע'חזר'ט מיט גרויס פארגעניגן. פעטער, פעטער מענדעלע, פעטער ר' מענדעלע. בכדי צו פארגלעטן מיין פעלער אנטקעגן אלטערן, הייב איך אן אויף אים רחמנות צו האבן און אייננעמען אים מיט גוטע רעדעלעך. רעב אלטער, אייך איז נעבעך נישט גוט צו זיצן. איר שפארט שוין נעבעך אן ביין עק וואגן. עס מוזן אייך נעבעך וויי טון די ביינער פון צופיל זיצן אויף איין ארט. קומט, איך בעט אייך, צו מיר אויפן וואגן, דארט מאך איך אייך א גוט געלעגער. מיר וועלן נעמען צו ביסלעך בראנפן, זיך אביסל דערקוויקן. מיין אלטער לאזט זיך לאנג נישט בעטן. מיר קריכן אלע אראפ פון וואגן,

אויפן אנדערן טאג פרייטאג איז אין בית מדרש דארט אין שטעטל געווען שרעקליך ענג פון די ארעמעלייט וואס האבן זיך געשטופט צונויפגעשטיקט ארום דעם שמשׂ איטליכער באזונדער האט געוואלט זיין דער ערשטער באקומען דעם בעסטן פלעט אויף שבת צו א נגיד אדער צו א יוסטן באלעבאס וואס מאכט א פעטן קוגל העכער פון אלע איז געשטאנען דער פלעט צו דער בעל טאקסע.

ער שרייט, בייזערט זיך, און די ארמעלייט טוען זייערס, שטופן זיך און הערן נישט קיין וועלט. איין קול, מיר! גיט מיר! מיר! איטליכער רוקט דעם שמש אין האנט אריין עטליכע גראשן. דער שמש, וואס זאל ער נעבעך טון, נעמט צו, בייזערט זיך און גיט פלעטן.

צום שמשׂ און געבעטן פֿאַר אונדז פּלעטן. ער האָט עפּעס מיט אַ זיס-זויער שמייכעלע אויף אונדז אַ קוק געגעבן און נישט געענטפֿערט קיין וואָרט. דערבאַרעמט זיך, זאָג איך צו אים, אויף צוויי נפֿשות, קאַליקעס נעבעך. אַ גאַנצע וואָך קומט אין אונדזער מויל קיין לעפֿל געקעכטס נישט אַרײַן. נישטא מער קיין פלעטן, ענטפערט דער שמשׂ, איר האט דאך געזען וואס דא האט זיך ערשט געטאן, נישטא שוין וואוהין צו שיקן. נאט אייך, זאג איך און שטופ דעם שמשׂ אין דער האנט א זעקסער, נעמט זייט מוחל און דערבארעמט זיך אויף אונז, זייט אונז מחיה, איר וועט האבן א גרויסע מצוה. הער נאר דו, רופט זיך אן דער שמש שוין אביסל ווייכער, דיין געלט באדארף איך נישט. איין פלעט געפינט זיך נאך ביי מיר, און קען אים איינעם פון אייך געבן. אויב איר ווילט, ווארפט צווישן אייך גורל. גיט איר, איר גיט, בעט איך און ווייז אן אויף דער הארבאטער. אים גיט, אים, בעט די הארבאטע און ווייזט אן אויף מיר. ניין, ניין, איך וועל דעם פלעט אסור חזיר נישט נעמען. א היפשע צייט איז אוועק געגאנגען מיט בעטן און דינגען זיך, איינער דעם אנדערן האבן מיר איינגערעדט צו נעמען דעם פלעט, און איטליכער פון אונז האט זיך אפגעזאגט, געשוואוירן ער וועט עס בשום אופן נישט נעמען. דעם שמש האט די זאך עפעס הנאה געטון, ער האט געגלעט דאס בערדל און געקוקט אויף אונז זייער פריינדליך, װײסט איר װאָס? רופֿט ער זיך אָן, נאָך מעריבֿ זאָלט איר בײדע שטײן אין פּאָליש, לעבן דער טיר. אַז דער עולם װעט גײן פֿון דאַװנען, װעלן זיך מסתּמא געפֿינען ייִדן אײַך צו נעמען אױף שבת. איך װעל פֿאַר אײַך אױך בעטן. אַזױ איז טאַקע געװען. נאָכן דאַװנען פֿרײַטיק צו נאַכט, אַז דער עולם איז געגאַנגען פֿון דער שול, האָט דער שמש זיך געװענדעט צו צװײ באַלעבאַטים אין פּאָליש און זײ געבעטן, װײַזנדיק אױף אונדז, צו נעמען אורחים אויף שבת. איך האב כ'לעבן שוין קיין הארץ ניט געהאט האט ער זיך פארענטפערט צו שיקן אייך היינט פלעטן, איך לאז אייך ניט אויס כמעט אלע וואך, נאר אויב אייער גוטער ווילן איז, נעמט אט די דאזיקע ארמעלייט. אך! האבן ביידע זיך אנגערופן, וועלכער איד זאגט זיך עס אפ פון אן אורח אויף שבת? איין טאג אין דער וואך איז דא וואס א איד קען כאטש אביסל אטעמען, פארוואס זאל ער אים אין א הייליגן טאג אויך נישט מחיה זיין נויטבאדערפטיגע נעבעך און טיילן זיך דערמיט וואס גאט האט געגעבן? מיר בעטן אייך שמש אלע וואך, אלע וואך טאקע זאלט איר אונז נישט פארגעסן. די ביידע בעלי בתים זענען געגאנגען פאראויס, ארום זיי קינדערלעך, יונגעלעך, בחורים, אויסגעצוואגענע און אנגעטאן שבת'דיג. אלע האבן געשיינט און געשמועסט צווישן זיך פרייליך, מען האט געזען באשיינפערליך אז אין זיי איז דא די נשמה יתירה, דעם אידנ'ס צווייטע שבת'דיגע נשמה. איך מיט מיין הארבאטער זענען נאכגעגאנגען שטיל פון הינטן, און ביידע געווען עפעס צופרידן. גוט שבת! האט מיין באלעבאס אריינקומענדיג אין שטוב געזאגט פרייליך דעם ווייב, וואס איז געזעסן אויף א בענקל ריין קלאר אנגעטון און האט געלויכטן ווי א פרינצעסן. אויפן שויס ביי איר האט זיך געשפילט א קליין קינד, נאר א לאלקע, און ביי די זייטן זענען געשפרונגען צוויי שיינע אויסגעפוצטע מיידלעך, גאָט האָט מיר באַשערט אַן אורח אױף שבת. זיסט, מײַן װײַב, װאָלסט דו דאָך מיר אין שטוב נישט אַרײַנגעלאָזט! לאָזט ער אױס מיט אַ שמײכעלע און נעמט זיך זאָגן הײך אױף אַ קול שלום-עליכם. גײענדיק איבער דער שטוב אַהין און אַהער בײַ אשת-חיל האָט ער זיך געשטעלט זינגענדיג מיט א ניגון אנטקעגן דעם ווייב, גענומען דאס קליינע קינד צו זיך אויף די האנט און עס געקושט, געהאלזט, בעת די איבעריקע קליינע קינדער האבן זיך אים געהאנגען פון אלע זייטן לעבעדיג פרייליך. עס האט זיך געדאכט אז אין שטוב זענען טאקע געקומען די גוטע הייליגע מלאכים פון שלום עליכם. איך דערצייל עס אייך דא אזוי ווייל דענסמאלט האט מיר דאס הארץ עפעס שטארק געצויגן און געצויגן צו מיין הארבאטער מיידל. מיין באַלעבאָס, ווי עס האָט אויסגעזען, איז געווען פון מיטעלן שטאַנד. די בענטשליכט האָבן געברענט אין ריין אויסגעפּוצטע לייכטער, איך ווייס נישט פון אמת'ן אָדער פון וואַרשעווער זילבער. דער טיש איז געווען געגרייט מיט פּאָרצעליינער טעלער און די קויליטשן איבערגעדעקט מיט אַ געשטריקט טישטעכל. אַ פֿלעשל װײַן האָט געפֿינקלט אױפֿן טיש, פֿון װעלכן איטלעכער האָט קידוש געמאַכט. בײַם עסן האָט די באַלעבאָסטע מיר געגעבן אַלצדינג גענוג און זיך אַלץ געבעטן אונטערגעטריבן זיך ניט צו שעמען און עסן. ס'איז געװען גאַנץ גוט. נאָר מיר איז אַ ביסל נישט אײַנגעגאַנגען, אַז איך האָב בײַ איטלעך שטיקל פֿיש, בײַ איטלעכן זופּ לאָקשן, בײַ איטלעכן ביסן פֿלײש און צימעס, מיך דערמאָנט אין איר. ווער ווייסט אויב זי נעבעך האט דארט אזא וואוילטאג ווי איך. נאך דעם עסן האט מען מיך געבעטן אויף נאכטלעגער. לאז ער בלייבן דא נעכטיגן האט די באלעבאסטע שטילערהייט געזאגט צום מאן. וואוהין וועט ער גיין אהין אין דעם שיינעם הקדש? אין דער שטאל? לאז ער כאטש א נאכט אביסל זיך אויסרוען. נאך נעכטיגער נאכט, נישט היינט געדאכט, איז מיר טאקע שטארק נויטיג געווען אויסצורוען זיך, אפשר נאך נויטיגער פון עסן. עס וואלט געווען גאר א דערקוויקעניש צו ליגן דא אין א ווארעמער שטוב אויף א קישן און אויסגלייכן זיך אביסל די ביינער. נאר איך האב מיך אבער דערמאנט אין איר, און מיט א שיינעם דאנק זיך אפגעזאגט פון נאכטלעגער. זי האָט געגעסן שבת אויף דעם אייגענעם הויף טאַקע אין אַ שטוב. איך בין אַרײַן אַהין נאָך איר, האָב זי גענומען און מיט איר באַלד אַוועקגעגאַנגען. אין דרויסן איז געווען ליכטיק, שיין, די לבנה האָט געשײַנט און ס'איז געווען מחיה גוט צו גיין. קום, האָב איך צו איר געזאָגט, קום לאָמיר אַ ביסל שפּאַצירן, אין הקדש אַרײַן איז עפּעס נישטאָ אַזוי וואָס זיך צו אײַלן. דערמאנענדיג זיך אין דעם הקדש, איז מיר א פראסט איבער דער לייב איבערגעגאנגען. יענער אלטער איד דער קראנקער, וואס האט נעכטן דארט ביינאכט אזוי געקרעכצט, האט פון מארגן פרי געהאט די גסיסה, געפאכעט מיט די נשמה, און איז נאך ליכט בענטשן געשטארבן. מען האט אים געלייגט איבער שבת אין הויז, דארט וואו איך האב באדארפט נעכטיגן. מיר זענען געגאנגען און פארגאנגען ערגעץ אין א געסל מיט גערטנער און בוימער וואס האבן ארויסגעגעבן געשמאקע ריחות. אומעטום איז געווען שטיל, מען האט נישט געהערט קיין שארך. אלע אין שטעטל האבן ווי דער שטייגער פון אידן פרייטאג צונאכטס נאך דער וועטשערע שוין לאנג געשלאפן. מיר האבן זיך געזעצט אויפן גראז ערגעץ אין א ווינקל לעבן א פלויט. מיר זיצן ביידע, קוקן א היפשע צייט און שווייגן. איטלעכער פון אונז איז פארטראכט. מיין הארבאטע טוט דערנאך א זיפץ טיף פון הארצן און ברומט שטילערהייט פאר זיך זייער טרויעריג דאס באקאנטע לידל, דער טאטע האט מיך געקוילעט, די מאמע האט מיך געגעסן. איך גיב א בליק, טרערן גיסן איר זיך פון די אויגן. עס פלאמט איר דאס פנים, זי קוקט אויף מיר און שמייכלט זייער באטריבט. די כוחות האט זיך מיר ארויסגענומען פון איר קוק דענסמאלט אויף מיר. עס האט מיר פארקלעמט דאס הארץ, געקלאפט ווי מיט האמערס אין די שלייפן, איך ווייס ניט וואס טוט זיך אזוינס מיט מיר, און צום ערשטן מאל כאפט זיך מיר עפעס אליין פון מויל ארויס, נשמה מיינע! איי, איי, פישקע, זאגט זי שטיל און ווארגט זיך מיט טרערן, איך וועל עס ניט אויסהאלטן, איי, שטיי איך עס אביסל פון אים אויס, פֿון װעמען, רוף איך מיך אָנעט אָנגעצונדן? פֿון אים? פֿון דעם ממזר? אַ קרענק אים אין די בײנער אַרײַן! אַי, דו זאָלסט װיסן, פֿישקע, דו זאָלסט װיסן! איך נעם זי אָנעט בײַ דער האַנט, בײַם קאָפּ און בעט זי מיט טרערן אין די אױגן, מיר אױסצוגיסן איר שװער ביטער האַרץ. זי לײגט אַרױף בײדע הענט אױפֿן פּנים, בײגט זיך אָנעט נאָענט צו מיר און גיט מיר איבער אױף אַ ציטעריקן קול,

די הארבאטע איז אמת טאקע גארנישט קיין מיעסע, א פנים א קאפ מיט האר מלא חן, אויגן א פאר האט זי נאר בריליאנטן, נאר וואס וואלט מיך דען אלסדינג אנגעגאנגען? עפעס א שאלטיק בין איך אינזינען צו האבן אזעלכע זאכן נאכצולויפן שיינע נקבות? נארישקייטן. מיך האט גענומען איר גוטסקייט, איר גוטסקייט, דאס רחמנות האבן אירס אויף מיר ווי א שוועסטער

בעסער אויס אויף מיין שטייגער, און די מעשה דערציילט זיך ווייטער אזוי. קנייפן, האב איך שוין לאנג באמערקט ווי דער ממזר א קרענק אים אין די ביינער אריין, פלעגט קנייפן אלעמאל די הארבאטע נעבעך. איך האב געמיינט דאס זענען זיך גלאט אזוי קניפ פון א רשע וואס שלאגט, פייניגט א מענטשן נעבעך. נאר ווי עס האט זיך פון איר קלאגן זיך דאס דענסמאלט פאר מיר דערוויזן, זענען דאס געווען גאר אנדערע מינים קניפ. עס האט געהאט עפעס גאר אן אנדער טעם. פע. יצר הרע קניפ. דער ממזר פלעגט זיך צו איר שטארק טשעפען. ער פלעגט זי ניט לאזן צו רו. ער האט זי דערטאפט ערגעץ אליין, איז ער צו איר צוגעשטאנען מיט זיסע רעדעלעך, אזוי און אזוי, גערעדט פאר פייער, פאר וואסער, צוגעזאגט גילדענע בערג. און אז אים האט נישט געהאלפן מיט גוטן, האט ער אנגעהויבן מיט בייזן, געמאכט א מורא, ער וועט איר פארביטערן דאס לעבן, ארויסלאזן אויף איר א שלעכטן רוף, און איר טאן צום טויט, און דערביי טאקע זיך געפרואווט א כאפ טאן זי מיט גוואלד. געענדיגט האט זיך עס געווענדליך דערמיט, וואס זי פלעגט זיך ארויסרייסן פון זיינע הענט, אים דערלאנגען אמאל נאך א זעץ אין בויך, אז דער רוח האט אים גענומען. ער פלעגט עס איר באצאלן דערנאך מיט פראצענט, זי פייניגן מיט ארבעט און אויסרייסן איר שטיקער פלייש. שפעטער אביסל האט דאס אייגענע טאקע זיך אנגעהויבן ווידער אויף דאס ניי, ווייטער מיט גוטן, ווייטער מיט בייזן, וואס מער זי האט אים געוויכן, איז ער אלץ מער צו איר צוגעשטאנען, און פארבייגענדיג אמאל פלעגט ער זי פאר מענטשן א טארקע טאן, כלומפערשט אומגערן, איר דערלאנגען א קניפ, גלאט אזוי זיך. אזעלכע מיעסע מעשות מיט איר האבן זיך געמאכט זייער אפט, וואס איך וויל זיי פאר דעם מויל נישט ברענגען, סוף קאסעט דרײַ, המשך קאסעט פֿיר.